אין פרשת ניצבים געפינען מיר דער פסוק וואס רעדט וועגן די מצוות התשובה, וואס דער פסוק זאגט ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו בכל לבבך ובכל נפשך, וואס ווי דער אלטער רבי שרייבט אין תניא אין אגרת התשובה אין פרק א', אז דער פסוק איז דאס איז דער פסוק וואס פון דעם לערנט מען ארויס דער ענין פון מצוות התשובה. ווי דער אלטער רבי זאגט דארטן אז מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד, אז די מצוה פון תשובה מן התורה, וואס איז די מצוה פון תשובה? איז דאס מער נישט דער ענין פון עזיבת החטא, אפלאזן דעם חטא, און דער אלטער רבי טייטשט וואס מיינט דאס עזיבת החטא, דהיינו, שיגמור בליבו בלב שלם, אז א מענטש דארף מאכן ביי זיך א החלטה אין הארצן מיט די גאנצע הארץ, שלא ישוב עוד לכסלה, אז ער וועט קיינמאל נישט גיין צוריק צו צו די נארישקייטן, צו די שטותים וואס ער האט געטון ביז איצטער, למרוד במלכותו יתברך, אז צו זיין א מורד במלכות, מיט די הנהגה וואס איז געווען ביז איצטער, ולא יעבור עוד מצוות המלך, ער וועט מער נישט עובר זיין אויפן אייבערשטנ'ס רצון אויף די מצוות המלך, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה. און ווי ער איז ממשיך, אז וזהו עיקר לשון תשובה, און דאס איז דער אמת'ער טייטש פון דער ווארט תשובה, תשובה דער טייטש איז, לשוב אל הוויה, זיך אומקערן צו דעם אייבערשטן, בכל ליבו ובכל נפשו לעובדו ולעשות כל, ולשמור כל מצוותיו, זיך אומקערן צו דעם אייבערשטן מיט די גאנצע הארץ און לייב, אז צו דינען דעם אייבערשטן און פאלגן אים אין אלע מצוות. און בהמשך צו דעם ברענגט ער איינע פון די פסוקים אין דעם פסוק פון פרשת ניצבים ושבת עד הוויה אלוקיך ושמעת בקולו, אז דאס איז דער יסוד פון מצוות התשובה מן התורה. ווי ס'איז דאך ידוע אז ס'איז דא א גאנצע שקלא וטריא, אין אחרונים בנוגע דעם ענין פון מצוות התשובה מן התורה וואס ווי עס איז פארשטאנדיג בפשטות און מען גיט א קוק אין רמבם זעט מען דאך אז דער רמבם איז דא שרייבט מער נישט ווי די מצוה פון ווידוי און בפשטות ווי ס'איז משמע פון רמבם אז די מצוה איז גארנישט די מצוה פון תשובה די מצוה איז מער נישט ווי א מצוה פון ווידוי און ווי דער רמבם זאגט אז כשישוב החוטא, בשעת דער מענטש וואס זינדיגט מאכט תשובה, איז דעמאלט זאגט תורה אז מען דארף זיך מתוודה זיין, און דער פסוק וואס דער רמבם ברענגט איז א פסוק אין פרשת נשא והתוודו את עוונם, דאס הייסט די מצוה איז גאר מצוות הווידוי, ווי עס איז משמע בשטחיות הלשון אז דער רמבם האלט אז תשובה איז נישט קיין מצוה מן התורה, דא זעט מען דאך אז דער אלטער רבי שרייבט בפירוש מצוות התשובה מן התורה, און ווי ס'ווייזט אויס אין דעם המשך הלשון דא, דער אלטער רבי גייט בשיטת הרמב ם, ווארום ווי ער פירט אויס ווייטער בנוגע דעם וואס דער רמב ם ברענגט אין הלכות תשובה, ברענגט ער נישט דעם ענין פון תעניתים וכו', מער נישט ווי דעם פון מחילה סליחת עוונות מחילה, ווידוי, וואס פון דעם איז פארשטאנדיק אז ער גייט דא, דער אלטער רבי אין תניא גייט בשיטה פון דעם פון דעם רמב ם. ווי וואס איז טאקע פשט? איז וועט מען געבן צו פארשטיין אביסל די צוויי שיטות וואס איז דא, פריערט על פי נגלה וועט געבן צו פארשטיין וואס איז די שיטה פון דעם רמב ם, וואס איז דא צוויי אופנים ווי מען לערנט די שיטת הרמב ם בכללות, די שיטה פון דעם מנחת חינוך ווי ער טייטשט אויס די שיטת הרמב ם, און ווי ס'איז משמע דא די שיטה פון דעם אלטן רעבן אין אטא דעם ענין. און דערנאך וועט מען דאס אויסטייטשן ווי דער ענין קומט אראפ אין עבודת האדם, וויבאלד אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איז דאך וויבאלד אז ס'איז דא צוויי אופנים ווי צו לערנען אין שיטת הרמב ם, צו תשובה איז א מצוה, אדער אז תשובה איז נישט קיין מצוה, די מצוה איז נאר דער ענין הווידוי, איז וועט מען דאס אויסטייטשען דער ענין ווי דער רבי האט עס מסביר געווען אין א שיחה ווי אזוי ביידע שיטות האבן אן ארט אין עבודה ווי דאס קומט אראפ אין עבודת האדם בפרט אז מען ליינט שטענדיג די א בהקדם ליינט מען דאך שטענדיג די פרשת ניצבים דעם שבת פאר ראש השנה וואס צווישן זיי איז פארהאן אט דער ענין פון מצוות התשובה איז ממילא פארשטאנדיג אז ס'דא אז ס'דא א שייכות מיוחדת פון דעם זמן וואס מען שטייט אין די זמני התשובה פון חודש אלול און חודש תשרי, איז דאס א זמן גרמא, וואס בהשגחה פרטית ליינט מען אין די סדרה וועגן די מצוות התשובה. איז אז מען גיט א קוק אין דעם מנחת חינוך ווי ער איז מסביר דעם ענין, ובהקדם, אזוי ווי שטענדיג, וועט מען דערציילן א סיפור. און דער סיפור וואס מען דערציילט איז פאראן וואס מען דערציילט פון די גדולי הצדיקים פון דער אדמור הבעל שם טוב, אז ס'איז געווען אמאל די נאכט פון יום כיפור, אריינגעקומען צו כל נדרי, איז די שול איז געווען געפאקט, און ס'איז געווען א גרויסער עולם, און מ'איז געזעצן, יעדער איינער האט געטון זיינע עניינים, דער איז געזעצן און געזאגט דעם וידוי, דעם על חטא, וואס מ'פירט זיך זאגן פאר כל נדרי, אנדערע האט געזאגט תהלים, אנדערע האבן געזעצן געלערנט עפעס און געקוקט אין א מוסר ספר וכיוצא בזה, און יעדער איינער האט געטון זיין עניינים און זיך צוגעגרייט צו דעם יום הגדול והקדוש יום הכיפורים. דערציילט מען אז ס'איז געווען פון די צדיקים איינער פון די גדולי תלמידי הבעל שם טוב, אריינגעקומען אין שול און האט געזען ווי דער גאנצער עולם איז פארנומען, איז ארויפגעגאנגען אויף די בימה און א קלאפ געטון אויף די בימה און געזאגט, ער זאגט, אידן! מען זאל נישט פארגעסן אז ס'איז פאראן א גאט אויף דער וועלט, וואס לכאורה איז דאך געווען א דבר פלא, וואס האט ער געוואלט דא זאגן? ער האט געזעצט אין א גאנצע שול, אלע אידן זענען דאך געווען פארנומען, יעדער איינער, זה בתורתו, זה בעבודתו, זה בתפילתו, זה בתשובתו, אלע זענען געווען פארנומען אין הייליגע זאכן, וואס איז דער פשט פארגעסט נישט אז ס'איז פאראן א גאט אויף דער וועלט? נאר האט ער דא האט ער געוואלט ארויסברענגען אז אסאך מאל בשעת מען טוט אין ענין התשובה איז מען אזוי פארנומען און אזוי פאריאגט און אזוי פאר אריינגעלייגט אין פרטים און זייטיגע פרטים אדער אפילו נישט זייטיגע פרטים אין פרטים עיקרים און פרטים חשובים אבער ביחס צו דעם עיקר ענין פארגעסט מען וואס איז דער עיקר הנקודה און דאס איז וואס ער האט געזאגט אז מען זאל נישט פארגעסן אז ס'איז דא א גאט אויף דער וועלט. און דער דער ביאור אין דער דעם סיפור וועט מען פארשטיין בהקדם דעם הבנה וועגן מצוות התשובה איז דער מנחת חינוך זאגט אז בעצם ס'איז נישט פאראן קיין מצוה אין דעם עצם עניין התשובה תשובה בעצם איז נישט קיין ציווי ווייל תשובה איז געגעבן געווארן לבחירת האדם דער אייבערשטער הייסט נישט א מענטשן אז ער זאל טון תשובה א מענטש האט געטון עבירות ער איז נכשל געווארן איז ער געווארן רחמנא ליצלן אפגעריסן פונעם אייבערשטן, איז דעמאלט תורה הייסט נישט אן א ציווי טון תשובה, נאר וואס דער מענטש וויל זיך אומקערן צום אייבערשטן, ער איז בוחר בבחירתו החופשית אז ער וויל חרטה האבן פון דעם וואס ער האט געטון שלעכט, און ער וויל זיך אומקערן צום אייבערשטן, אויף דעם קומט צו גיין תורה און זאגט אז בשעת דו וועסט וועלן קומען צוריק צום אייבערשטן דארפסטו וויסן זיין אז ס'איז דא אין דעם תנאים און איינע פון די תנאים וואס דאס איז די מצוה אז מען דארף דאס טון באופן של וידוי והתודו את חטאתם א דוגמא פשוטה ווי ער ברענגט אויף דעם איז איז על דרך די מצוה פון גירושין גט די תורה שרייבט הלכות פון גט, איז חס ושלום נישט פאראן קיין מצוה אז מען דארף זיך גט'ן. די מצוה איז אז אויב א מענטש וויל זיך אפשיידן, א מענטש וויל זיך מגרש זיין מאשתו, וואס דאס איז בחירתו. און די גמרא רעדט אין סוף מסכת גיטין די פרטים שבזה, איז בשעת א מענטש וויל זיך וויל זיך אפגט'ן, זאגט די תורה אז מען דארף דאס טון באופן כזה אז מען דארף שרייבן א גט, און דעמאלט קומט די מצות גיטין. על דרך זה איז אויכעט דא, תורה זאגט נישט קיין ציווי אויף תשובה, תשובה איז געגעבן געווארן בחירתו של האדם, בשעת דער מענטש האט מחליט געווען בחירתו אז ער וויל טאקע תשובה טון, זאגט די תורה מען דארף עס טון באופן של ווידוי, און דערפאר תשובה איז נישט קיין מצוה, די מצוה איז ווידוי. דאס איז די שיטה פון דער מנחת חינוך. אבער דער אלטער רבי ווי מען זאגט האלט נישט אזוי, דער אלטער רבי האלט אז עכט לשיטת הרמב ם איז תשובה יא א מצוה, און ווי ס'איז מדויק אז מען גיט א קוק אין דעם לשון פון דעם רמב ם אין כותרת פון הלכות תשובה, דער לשון פון דער רמב ם איז מצוות עשה שישוב האדם ויתוודה. ער זאגט נישט כש ירצה לשוב אז יתוודה אדער כיוצא בזה, ער שרייבט שישוב האדם ויתוודה, וואס פון דעם איז פארשטאנדיג אז דער ישוב האדם איז אויכעט א חלק פון דעם ציווי. איי איז אי בזה ווערט דאך א שאלה פארוואס דער רמב ם ברענגט מער נישט דעם פסוק און דעם ענין פון ווידוי. איז דער ענטפער אויף דעם גאר בפשטות. שיטת הרמב ם איז אז די מצוה פון תשובה איז א מצוה וואס איז צוזאמענגעשטעלט פון צוויי חלקים. ס'איז דא אין דעם דער חלק פון דעם רגש שבלב, די החלטה פון עזיבת החטא, די כוונה פון פון חרטה על העבר קבלה על להבא, און דער עיקר גאר איז דער קבלה על להבא ווי ס'איז פארשטענדיג דא פון תניא ווי מ'וועט באלד רעדן אז דער עיקר גאר איז דער ענין פון די החלטה, אז ער וועט נישט זיין מער קיין מורד במלכות, און לא יעבור את מצוות המלך, דאס איז דער עצם ענין התשובה, תשובה בלב. דערנאך איז דא דער דיבור שבתשובה, אט דאס וואס בישאב מ'דארף עס ארויסזאגן בדיבור, דער והתוודו את חטאתם. דער כלל אין רמב ם איז, אז בשעת ס'איז פארהאן א מצוה, וואס איז צוזאמענגעשטעלט פון צוויי חלקים, איז דעמאלט זאגט מען אז מ'דארף נאר דעם חלק המעשה, רעכנט זיך אין מנין המצוות. בדוגמא על דרך אין מצוות התפילה, דער רמב ם שיטתו איז אז תפילה איז א מצוה מדאורייתא, אזוי איז שיטת הרמב ם כידוע ווי ער שרייבט אין הלכות תפילה, איצט דער אין מצוות התפילה איז דאך צוזאמענגעשטעלט פון צוויי עניינים, ס'איז דא דער ועבדתם, עבודה שבלב זו תפילה, און די עומד לפני המלך וכו' ווי דער רמב ם אליין שרייבט וואס איז די כוונה שבתפילה, און ס'איז דא די מצוה להתפלל, פשוט זאגן די ווערטער פון דאווענען, איז אויך דארטן, ס'איז איין מצוה. וואס איז צוזאמענגעשטעלט פון צוויי חלקים, איז א איז אין מנין המצוה איז רעכנט מען מער נישט דעם חלק המעשה, ווייל מיר געפינען אז תורה איז דער עיקר ענין פון תורה און מצוות איז דער ענין המעשה שבמצוה, און דערפאר בשעת ס'קומט צו גיין צו מצוות התפילה איז דער עיקר דער דיבור שבתפילה, הגם אז די מצוה איז צוזאמענגעשטעלט פון דעם חלק הכוונה. אבער אין מנין המצוות רעכנט מען דעם דיבור, און בדוגמא כך איז אויכעט אין תשובה, אז הגם אז ס'איז דא די מצוה פון תשובה מצד עצמו, אבער וויבאלד אז דא איז פאראן דער חלק הדיבור, איז דער רמב ם רעכנט מער נישט ווי דעם חלק הדיבור און דערפאר ברענגט ער דעם פסוק פון ווידוי, אבער דער רמב ם איז זיכער מודה, דאס איז שיטה פונעם אלטן רב ן, און דער לשון פון אלטן רב ן, אז מצוות התשובה מן התורה. וואס איז אבער די מצוה פון תשובה? וואס איז טאקע די מצוה פון תשובה וואס שטייט אין פסוק? וואס דאס איז דער פסוק וואס שטייט ושבתם עד הוויה ושבת עד הוויה אלקיך אז מען דארף זיך אומקערן צו דעם אייבערשטן. וואס איז דער גדר פון מצוות התשובה? איז אט דא זעט מען דער אלטער רבי טוט אויף א גרויסע חידוש. חידוש נפלא און עיקרי אין דעם ענין פון מצוות התשובה, וואס דאס איז דער נקודה פנימית ועצמית פון תשובה. דאס הייסט אז בשעת מען קוקט אויף תשובה, קען מען דאך זען ווען מען קוקט אין ספרים, אנהייבנדיג פון רמב ם אליין, און שפעטער אין די אנדערע ספרי התשובה אזוי ווי שערי תשובה, לרבינו יונה, חיבור התשובה פון דער מאירי, וכיוצא בזה אין די ספרים וואס זענען מאריך און ברענגען כמה וכמה עניינים אין תשובה, אז אין תשובה איז דא א ריבוי פרטים. ביז ווי ער שרייבט אין שערי תשובה אז ס'איז דא עשרים עניינים בענייני התשובה אין פרטי התשובה וואס דאס איז ריבוי עניינים קומט צו גיין דער אלטער רבי און ער איז מחדש אז ס'איז דא איין און איינציגער נקודה וואס דאס איז דער עיקר עניין פון מצוות התשובה און דאס איז וואס דער אלטער רבי זאגט דא אין דעם תניא מצוות התשובה מן התורה, וואס איז דער עצם ענין פון מצוות התשובה, נאך פאר דעם ווידוי, ווידוי דאס איז ווי מ'האט געזאגט אראפברענגען די תשובה אין אותיות אין דיבור, ס'איז דא אין דעם א גאנצער ענין, אבער וואס איז דער עצם ענין פון מצוות התשובה, איז אויף דעם זאגט דער רמב ם, דער אלטער רבי, אז די מצוות התשובה איז ווי שטייט אין פסוק, ושבת עד הוויה אלקיך. ושמעת בקולו. וואס איז דער טייטש פון די ווערטער גאר בפשטות? זיך אומקערן צו דעם אייבערשטן. דאס הייסט, א מענטש האט געטון עבירות, האט ער געטון די עבירה, יענע עבירה, ס'קומט צו גיין חודש אלול מאכט ער חשבון הנפש, זעט ער האט געטון כמה וכמה עבירות, ריבוי עבירות. אבער בשעת מען רעדט פון תשובה, איז דא די ערשטע זאך דארף זיין דער עיקר נקודה, וואס דאס איז לשוב אל הוויה. דאס הייסט דער שרש פון אלע עבירות וואס א מענטש מאכט איז איין און איינציגע נקודה, און דאס איז וואס ער איז מורד במלכות שמים. בשעת ס'איז פאראן דער קבלת עול מלכות שמים, איז דעמאלט איז א מענטש גיט זיך היט זיך אפ, אויב דער אייבישטער איז דיין מלך און איך בין זיין עבד, איז במילא, איז ער מקבל עליו עול מלכות שמים, און דערנאך איז ער מקבל אויף זיך דער עול מצוות אויף צו טון מצוות המלך, אויף צו נישט ווערן אפגעריסן פון דעם מלך. בשעת אבער ביי אים ווערט פארלארן אט די תנועה פון קבלת עול מלכות שמים, אט דארטן הייבט זיך אן דער גאנצער ענין, וואס דערפאר איז אין יעדע מיט איין און איינציגע עבירה, איז דער נקודה פון מרידה במלכות איז דאס א גאנצע מרידה במלכות ס'איז נישט פשט ווי מענטשן זאגן איך האב קליינע עבירה'לעך כ'האב געמאכט אין גאנצן מער נישט ווי איין עבירה'לע יא במילא מיינט ער אז ס'איז אים גרינגער דערנאך איז דא פארקערט אויפן צווייטן קצה א צווייטער וואס זאגט איך האב אזויפיל עבירות צענדליגער הונדערטער טויזנטער עבירות איך קען גארנישט ווייס נישט וואו צו אנהייבן איך בין גאנץ פארלארן איז זאגט מען צו ביידע מענטשן קומט צו גיין דער אלטער רבי אין תניא סיי צו דעם מענטשן וואס ער מיינט אז ער האט געטון מער נישט ווי איין עבירה מאכט ער זיך גרינג אויף זיך און סיי דער מענטש וואס האט געטון ריבוי עבירות איז ביי אים שווער מיינט ער אז עס איז פארפאלן יא פאלט ביי אים אויף א יאוש זאגט דער אלטער רבי זאלסטו וויסן זיין תשובה איז איין און איינציגע נקודה וואס איז די מצוה פון תשובה? עזיבת החטא בלבד. דא רעדט זיך נישט וועגן די פרטים. דא רעדט זיך די ערשטע זאך זאלסטו געדענקען אז ס'איז פאראן א גאט אויף די וועלט. זאלסטו געדענקען אז ס'איז דא א מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און ער איז דיין מלך, און דו ביסט זיין עבד, און דאס איז דער מהות פון תשובה. און דאס וואס די תורה זאגט אין די סדרה, ושבת עד הוי' אלקיך, א איד דארף זיך אומקערן צו דעם אייבערשטן, די ערשטע זאך דארף מען זיך מקבל זיין עול מלכות שמים, אט דאס איז מהות התשובה, שפעטער ווען קומט צו גיין די פרטי התשובה, דארף זיין ווידוי ובקשת מחילה, און ס'דארף זיך אריינטראכטן וועלכע פרטים מ'דארף מתקן זיין פאר די כפרה, ווי דער אלטער רבי איז ממשיך אין די שפעטערדיגע פרקים אין תניא. אבער וואס איז דער עצם מצוות התשובה מן התורה מהות התשובה וואס דאס איז דער עיקר ענין און דאס איז דער ושבת עד הוי' אלקיך וואס אויף דעם איז דא זייער א געשמאקער טייטש טייטש פון דעם מיטעלן רבי'ן אין דעם ספר דרך חיים דרך חיים דאס איז א ספר וואס דער מיטעלער רבי האט געשריבן שערי תשובה א חלק פון שערי תשובה ס'איז דא צוויי כרכים צוויי ספרים פון דעם מיטעלן רבי'ן איין ספר הייסט שערי תשובה, צווייטער ספר איז דרך חיים, דאס רופט זיך אן שערי תשובה חלק ג' אמאל אויכעט. על כל פנים אין ספר דרך חיים, דאס איז זייער א שארפע ספר, וואס דארטן איז ער מאריך אין די עניינים פון תשובה אין עבודת השם, בפרטיות, און ער גייט אריין, קריכט אריין טיף טיף אין נפש, אין ווי אזוי דארף זיין דער סדר עבודת התשובה, זייער א שטארקער, שארפער עבודה'דיגער ספר. איז דארטן דא אין דעם מיטעלן רבי'ן ברענגט ער א טייטש אויפן פסוק. אוילים מדרך פשעם ומעונותיהם יתענו, תהלים ק"ז, זאגט דער פסוק, אוילים מדרך פשעם, מענטשן וואס האבן זיך באנארישט, אוילים מדרך פשעם פון אלע זייערע עבירות וואס זיי האבן געטאן, און במילא מאכן זיי תעניתים וסיגופים ויתענו, ומעונותיהם יתענו, זיי מוטשען זיך, זיך מסגף, מצד די עבירות וואס זיי האבן געטאן. שרייבט טייטש דער מיטעלער רבי. א וואס איז דער פנימיות'דיגער טייטש דא אין די פסוק? אז דער פסוק זאגט צו א מענטשן, צו א אידן, אוילים. זיי נישט קיין שוטה, ביסט א, מאך זיך נישט נאריש, אוילים מדרך פשעם. גיב א קוק וואס איז דער דרך, וואס איז דער שרש, וואס איז די סיבה, ווי אזוי ביסטו אנגעקומען צו דעם פשע. און אין וואס פאר וואס דאס איז דער ענין פון פריקת עול מלכות שמים די סיבה ווי אזוי א מענטש איז דורכגעפאלן אין יעדער עוון ופשע הייבט זיך דאס אן פון דעם ענין פון פריקת עול מלכות שמים דאס איז דער דרך וואס האט געברענגט צו פשעם און וואס טוסטו אנשטאט צו מתקן זיין דעם דרך פשעם דער שרש די סיבה פאר די ענין פון די חטאים וואס דאס איז דער מהות התשובה פראוועט ער תעניתים פראוועט ער סיגופים אבי ניסיי מיסאנו דו וועסט פראווען תעניתים וסיגופים און דו וועסט טון די אלע זאכן אבער דו האסט נישט תשובה געטון אויפן עיקר האסט דאך נישט אנגערירט דעם מהות התשובה און דאס איז די טענה פון דעם פסוק צו דעם אידן וואס טוט תשובה און טוט ריבוי ענינים און ער האט פארגעסן אויף דעם מהות אויף דעם דרך וואס האט צוגעברענגט צו דעם גאנצן ענין

נישט ווי די וועלט טייטש אז תשובה איז א ענין של חרטה, נאר דער טייטש פון תשובה איז, דער אמת'ער טייטש פון תשובה איז, דער מהות פון תשובה איז לשוב, זיך אומקערן, אומקערן אויף מקבל זיין עול מלכות שמים, ווארום א איד בעצם איז דאך א קבלת עול'ניק, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא אין לקוטי אמרים. אז יעדער איד בטבע איז א קבלת עול מלכות שמים'דיג, א איד איז בטבע וויל נישט זיין קיין מורד במלכות, דאס איז אריינגעווארצלט בטבע פון א אידן בירושה מאבותינו, נאר וואס? ער איז דורכגעפאלן יצרו אנסו, און ער האט מורד געווען במלכות, און דער ענין התשובה איז לשוב אל הוויה, אויף נאכאמאל אומקערן זיך און מקבל זיין עול מלכות שמים, און דאס איז דער מהות התשובה.

דארף מען דאך האבן א הסברה וואס איז טאקע דער טעם הדבר אז ס'איז דא א סברה צו זאגן אז תשובה איז גארנישט קיין מצוה. נאר דא קומט א ווארט נפלא וואס דער רבי איז מבאר מיוסד אויף דעם וואס איז מבואר אין חסידות אז אמאל איז דווקא דער נישט מצוה דאס איז רירט אן אסאך טיפער אין דעם קשר פון א אידן מיטן אייבערשטן ווי א מצוה. א דוגמא לדבר געפינען מיר בנוגע דעם ענין פון שמחת בית השואבה און שמחת הקפות, וואס איז מבואר אין חסידות א דבר נפלא, אז מען זעט אז אין ימים טובים איז דאך דא די מצוה פון מועדים לשמחה, א מצוה מן התורה, ושמחת בחגך, קומט צו גיין חג הסוכות איז דא א מצוה ושמחת בחגך, דערנאך איז דא א מצוה וואס איז צוגעקומען געווארן מצד די רבנן, וואס דאס איז די שמחה פון שמחת בית השואבה, דאס איז גארנישט מדאורייתא. ס'איז דא אין דעם רמב"ם א מחלוקת ושמחתם לפני הוויה אלקיכם ס'האט גאר א יסוד דאורייתא אבער דער עיקר שמחה פון שמחת בית השואבה איז גאר פארבונדן מיט די רבנן וואס האבן עס געמאכט להוציא מלבן של צדוקים ווי די גמרא זאגט אין מסכת סוכה דערנאך איז דאך דא א דריטער ענין וואס דאס איז די שמחת הקפות און דאס איז אפילו קיין דרבנן נישט ס'מער נישט ווי א מנהג עס ברענגט זיך אראפ אין שולחן ערוך דער מנהג לשמוח בשמחת תורה וואס זעהן מיר אין הנהגת בני אדם אז די מצוה דער ענין השמחה בגלוי וואס ווייניגער מצוה די שמחה איז גרעסער מיר זעט דאך במוחש אין הנהגת בני אדם אז די שמחה פון שמחת בית השואבה איז אסאך גרעסער ווי שמחת יום טוב מצד עצמו און ווער רעדט נאך וועגן שמחת ההקפות, עס איז דאך די גרעסטע שמחה, ווי קומט עס אט אט דער ענין, פארוואס טאקע דער טעם הדבר, נאר דער ביאור שבזה איז, מצד דעם ענין דווקא וואס איז נישט קיין מצוה, בשעת א מענטש איז אנגעזאגט אויף א זאך, ווייל מען האט אים געהייסן, מען האט אים מצווה געווען, איז דעמאלט קען זיין אז עס ליגט אין דעם מענטש בחיצוניות. מען האט אים געהייסן, ער איז מוכרח, בעצם וויל ער דאס נישט טון, ס'איז נישט זיינס א זאך, מען האט אים אנגעהייסן, מען האט אים מכריח געווען, איז ממילא פילט ער נישט זיין מציאות ליגט אין דעם אינגאנצן. בשעת דער מענטש טוט עס בבחירתו, כמובן אז ס'איז דא פון איין זייט דער ענין המצוה, קדשנו במצוותיו וציוונו, דער געדער פון אלס מצוה, אבער אין אט דעם ענין, אז בשעת א זאך איז געגעבן געווארן לבחירת האדם איני מצווה אותך, נאר דער מענטש אליין טוט עס מצד זיין אייגענער דערהער געפיל און געשמאק, אין דעם ליגט זיין עצם הנפש, זיין מהות, ווייל דאס איז וואס בעצם וויל ער. כידוע אז ס'ברענגט זיך א משל פונעם הייליגן בעל שם טוב בנוגע דעם חילוק צווישן א מצוה מיט א מנהג, האט דער בעל שם טוב געזאגט אז דאס איז על דרך אז ס'איז דא אין דעם ענין פון א פון א פון א מ'רעדט וועגן א איש ואשה איז דא וואס איז דער דער מאן זאגט די פרוי וואס זי ווי וואס ער וויל אז זי זאל זאל זאל טון אדער בכלל יא עס קען זיין צווישן א אדון מיט א עבד יא וואס ער זאגט אים אז ער וויל ער זאל טון כך וכך ס'איז דא אבער א העכערע דרגה וואס בשעת מ'איז צוגעבונדן מיט א קשר פנימי, קשר עצמי, ס'ווערט די התקשרות צווישן זיי ווערט זייער טיף, איז דעמאלט דארף מען גארנישט זאגן וואס ער וואס ער וויל, ער דארף אים נישט הייסן, נאר מצד די התקשרות זייער טיפע צוגעבונדנקייט איז דערפילט ער וואס יענער וויל, און דווקא אין דעם ברענגט זיך ארויס די אמת'ע צוגעבונדנקייט, ועל דרך זה דאס איז די מעלה פון א מנהג לגבי א מצוה. שמחת יום טוב איז א מצוה, מען דארף אנזאגן, תורה הייסט צו טון דאס. פון וואנט אבער נעמט זיך דער ענין המנהגים, הקפות למשל, דאס איז א מנהג דאס מען הייסט דא, מען הייסט דא גארנישט טון דאס, נאר א איד דערהערט אז דאס איז רצון העליון אפילו אז דאס איז נישט אנגעזאגט, ממילא ווייסט ער אז עס קומט צו גיין שמחת תורה, זיכער דער אייבערשטער וויל מען זאל טאנצן, מען דארף אים נישט הייסן טאנצן, דארטן דריקט זיך אויס די אמת'ע התקשרות פון א איד מיט'ן אייבערשטן. על דרך זה בנוגע דער ענין התשובה, אז דווקא דער ענין התשובה וואס דאס איז נישט קיין מצוה, ווייל דארטן קומט ארויס דער אמת'ער קשר פון א איד מיט'ן אייבערשטן, אז א איד נישט ער וויל און נישט ער קען זיך אפרייסן פונעם אייבערשטן, און דערפאר בשעת ביי אים איז געווען א ענין של בלתי רצוי, ווערט ביי אים גלייך אן א ציווי, פון זיך אליין ווערט ער נתעורר דער ענין הבחירה אז ער וויל צוגעבונדן זיך צום אייבערשטן. וואס מיט דעם איז דער רבי מבאר א אינטערעסאנטע זאך אז מען געפינט אז אין הלכות תשובה האט דער רמבם אריינגעשטעלט די אלע עניינים פון בחירה בחירה חפשית מיט אלע פרטים דער גאנצער פרק צוויי פרקים וואס דער רמבם רעדט וועגן עניין הבחירה לכאורה פארוואס דווקא אין הלכות תשובה וואס על פי האמור איז פארשטאנדיג ווייל אין מצות התשובה זאגט זיך ארויס די בחירת האדם וואס ער אליין איז בוחר צו זיך צוגעבונדן צום אייבערשטן און און ווערן איינס מיט אים און אָט דאָס איז דער ענין וואָס די פרשה זאָגט אונז אין היינטיגע סדרה, אַז ושבת עד הוי' אלוקיך, ס'קומט צו גיין דער זמן פון ראש השנה, יום כיפורים, און חודש אלול בכלל, איז אַ איד דאַרף וויסן זיין אַז דער עיקר ענין התשובה איז דער קבלת עול מלכות שמים, און דאָס איז וואָס ס'רעדט זיך אין אַלע מאמרי חסידות אַז אין חודש אלול איז אַ איד דאַרף אַרויסגיין לקבל פני המלך בשדה. וואס דאס איז דער ארויסגיין לקבל פני המלך בשדה ווי דער פריער רבי ריי"ץ טייטשט עס אויס אין זיינע מאמרים איז דאס די עבודה פון קבלת עול מלכות שמים וואס דאס איז דער עצם ענין התשובה און אל דער און דעמאלט ווייסט מען אז דער מלך איז מקבל בסבר פנים יפות בשעת א איד ווערט נתעורר בתשובה ווערט דאך נתגלה די אהבה עצמית פון א איד מיטן אייבערשטן און דערפאר איז דער מלך דאס מקבל בסבר פנים יפות און ער מראה פנים שוחקות און פון דעם גייט מען אריין אין עשרה אין ראש השנה וואס דער עיקר ענין פון ראש השנה איז דאך דער ענין פון הכתרת המלך, אויף מקבל זיין עול מלכות שמים, און ווי דער רבי ריי"ץ שרייבט אין די מאמרים פון ראש השנה, אז דער עיקר העבודה פון ראש השנה איז, וואס א איד איז מקבל אויף זיך עול מלכות שמים מתוך תענוג ומתוך הרחבה, בפרט, בשעת ראש השנה שחל בשבת אזוי ווי די יאר שבת איז דאך א זמן פון עונג און א זמן פון פון מנוחה איז דעמאלט דער קבלת עול מלכות שמים איז דאך אינגאנצן א קבלת עול וואס מען טוט מתוך תענוג מתוך הרחבה מתוך שמחה און מיט דעם איז מען ממשיך אויף א גאנצע יאר אז זאל זיין טאקע א יאר א יאר פון תשובה מתוך הרחבה א יאר פון תשובה מתוך שמחה, א פרייליכע יאר, א מנוחה'דיגע יאר, א שבת'דיגע יאר, א יאר פון תענוג, און מען זאל זוכה זיין בקרוב בימינו צו דעם קיום פון זוכה זיין צו די גאולה שלימה, אז זאל זיין א יום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים.